ובזכות לוי יצחק בן פייגע שיחיה ליום הולדת שלו ד' תשרי. אחת השיחות דהתוועדות ו' תשרי תשל"ג. אין כמה פעמים בארוכה, דאס וואס דער בעל שם טוב טייטשט אז פאר ראש השנה זאגט מען בנוגע צו הפטרת ראש השנה, וואס דארטן דערציילט מען זיך אין תחילת ההפטרה פון יום ראשון, אז לפנינה איז געווען ילדים ולחנה אין ילדים, טייטשט דאס דער בעל שם טוב אז לפנינה מיינט מען דאס אלזא על דרך ווי די גמרא זאגט אז אויף פנינה דארף מען זוכן די זכותים ווארום בגלוי דאס ענינה איז דאס מענטשן וואס זיי זיינען פארנומען מיט ענייני העולם, מה שאין כן חנה וואס זי איז דאך געווען פון די שבע נביאות וכו', גייט דאס אויפן ענין אין לשון הבעל שם טוב ווי געבראכט בשם הבעל שם טוב די ענין השכינה, און אויף דאס זאגט מען אז באלד אין תחילת ההפטרה אז לחנה אין ילדים ס'איז דא ווייניג אבער און ס'איז נאך ווייניגער צווישן יוגנט, מה שאין כן לפנינה איז דא ילדים. דערפון איז אויכעט פארשטאנדיג לויטן פירוש הבעל שם טוב, אז וויבאלד אז מען מאכט די הפטרה, אז מען זאגט די הפטרה און מען מאכט פאר דערויף די ברכות לפניה ולאחריה, און מען זאגט עס מיט א שם וכו', איז על דרך ווי דער אלטער רבי זאגט אין אגרת התשובה טוט זיך אויף בראש השנה דער ענין, אז ס'ווערט אז עקרה ילדה שבעה, ורבת בנים אומללה, און ווי גערעדט אמאל בארוכה אז ניט חס ושלום אומללה ווי דער עולם וויל טייטשן, נאר אומללה איז דער טייטש אפגעשניטן, אז אפילו אט א די וואס זיי האבן אמאל געהאט צו טון מיט פנינה מיט ענייני העולם, איז זיי אליין זיינען זיך מפריש און שניידן זיך אפ פון וועלטישקייט פון עובדין דחול,

און אָט אָ דעמאָלט זאָגט ער, אַבא, הצילני מיט די אַלע פּירושים שבדבר, און אָט אָ דעמאָלט איז דער אב הרחמן און אב החסיד, ווי געזאָגט גערעדט פריער אַנטקעגן מידת חסידות, טוט זיך אויף דער תמליכוני עליכם, און ווי גערעדט פריער בארוכה בשעת ביום הכתרת המלך, איז מלכותא דרקיעא כעין מלכותא דארעא, אַז אָט אָט דעמאָלט באַפֿרײַט דער מלך פֿון אַלערלײ מסים און גיט אַלערלײ מתּנות, און װי און ס'בעט מען מלך חײם און בני חײ ומזונא רװיחא, אָן קײנע תּנאָים, ביז דאָס קומט אַראָפּ אין אַן אופֿן פֿון הרחבֿה, ביז אין אַן אופֿן פֿון ענני במרחב, װי בביז בחסידות טײַטשט עס אָפּ, מרחב העצמי, און דאָרט איז ניטאָ קײן חילוק, װי ער שטײט למעלה, אזוי שטייט ער למטה, ואדרבה למטה איז ער דאס נאך מערער ניכר וואס דא טוט זיך אפ באמת ביום פון ראש השנה ובפרט ביי תקיעת שופר על דרך ווי ער זאגט אין אגרת הקודש אז דער חיות פון די עולמות עולה למקורו ושרשו בערב ראש השנה ובליל ראש השנה און דערנאך על ידי תקיעת שופר ווערט ער דערנאך נמשך א חיות חדש. און א חיות חדש אין אן אופן וואס נאך קיינמאל נישט געווען אזא מין אור, אן אור חדש וואס נאך קיינמאל נישט געווען אזא מין עיר. און ווי שוין גערעדט אמש צווישן פדיון שבויים איז אויך נגאל געווארן א ביכל חסידות וואס איז נאך געשריבן געווארן אין דעם זמן פון דעם אלטן רבי'ן שרייבט מען דארט אויף אים דעם טיטל שיחי' און איסר הפרשה האט אים געבראכט א איד א הערצאג וואס פון דארט ארויס צוזאמען מיטן ביכל וואס דארט איז אויכעט דא דער העתק פון דער אגרת הקודש, אבער דארט איז אויכעט דא דער התחלת האגרת הקודש און דער סיום, נישט דער גאנצער סיום איז געדרוקט אין בונה ירושלים בשלימותו, אבער אט דא איז דא נאך א שטיקל וואס אין תניא האט מען דאס, אין אגרת הקודש האט מען דאס מאיזה טעם הידוע לבני הגאון המחבר האבן זיי דאס נישט געדרוקט, וואס איינע פון די עניינים וואס שטייט אין דעם ביכל, אין דער הוספה וואס נישט געדרוקט אבער דער ביכל העתקה ווי גערעדט פריער בזמן פון דעם אלטן רבי'ן בחיים חיותו בעלמא דין איז דארט צוגעשריבן און ער איז מסיים אז פונקט אזוי ווי מ'האט זוכה געווען אז ס'איז נמשך געווארן דער אור חדש זאל מען אויכעט זוכה זיין אז יתגלה ממעטה לבושו און מ'וועט עס אים זען אין אן אופן נגלה. און וויבאלד עס איז דאך בהשגחה פרטית כאמור אט דער פדיון שבויים פון דעם ביכל איז יהי רצון אז דאס זאל אויך זיין אין אן אופן פון יתגלה ממעטה לבושו און דאס זאל שטיין אין אן אופן נגלה אז אט דאס וואס טוט זיך אפ בראש השנה אז עקרה ילדה שבעה אז אלע קינדער גייען אוועק צו אט די וואס האט זיך אויסגעוויזן אז מיט די יוגנט האט עס געהאט ווייניג צו טון, על דרך זה מיט די יוגנט אין ידיעת התורה וואלט ער געווען א זקן, איז דאך זקן שקנה חכמה, איז אם כן וואלט ער זיך געגאנגען בדרך התורה, עם חכם ונבון העם הזה וואלטן זיך געווען על פי התורה והמצוה, איז ער נאך א קינד און האט ניט דעם ענין פון קנה חכמה, איז זאל זיין דער ילדה שבעה, מען זאל צונעמען אלע שבעה סוגים וואס איז דא ביי אידן, וואס דערפאר ווערט דאך אנגערופן אידן בשם מנורת זהב כולה, און מנורה בת שבעה קנים ווערט שבעה סוגים וואס איז דא ביי אידן כמבואר בלקוטי תורה, אין בהעלותך ובכמה מקומות און אויכעט אין ספרי מוסר, זאלן אלע קינדער אוועקגיין אהינצו מיט אלע יונגע אוועקגיין אהינצו על אחת כמה וכמה די אלע אלטע

וואס הדלקת הנר ברענגט דאך אריין דעם נר מצוה ותורה אור אין א אידישע הויז, כפשוטו איז דאך דער טעם פון נר שבת משום שלום בית וואס דערפאר איז דאך דאס עדיף, און אויכעט ווי גערעדט כמה פעמים נאך איידער ס'קומט אריין שבת ביי די מאנסביל ברענגט דאס אריין די פרוי דעם שבת'דיגע ליכטיגקייט בכל בית ישראל מיט א ברכה בשם ומלכות און מיט געבן לצדקה לפני זה. און מיט די תפילות וואס מיט וואס זיי זאגן דעמאלט און ס'ווערט מקויים, זאל אזוי זיין במיוחד בשנה זו וואס דער יום טוב של ראש השנה חל להיות בשבת, זאל נמשך ווערן דער ענין פון מנוחה ועונג למטה מעשרה טפחים בכל השנה כולה, אז זאל זיין מנוחה מכל עניינים המבלבלים מבחוץ, מנוחה מכל ענינים המבלבלים מבפנים, א מנוחה מקל זר אשר בקרבך זה יצר הרע, וועט מען לערנען תורה און מקיים זיין מצוות און אראפברענגען משיח צדקינו בקרוב ממש ויוליכנו קוממיות לארצינו בגאולה האמיתית והשלימה. אמן!